פרק כ"ה פסוק א' אין פרשת תרומה, און די אנפאנג פון די פרשה, די קעפל איז די תרומות וואס אידן האבן געברענגט צו די משכן. וידבר ה' אל משה לאמר, און דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה זאגנדיק, דבר אל בני ישראל, רעד צו די אידן, ויקחו לי, זיי זאלן נעמען פאר מיר, לשמה, תרומה, א הייבונג, מאת כל איש אשר ידבנו לבו, פון יעדער מאן וואס זיין הארץ איז וועלענדיג און וויל געבען תקחו את תרומתי, זאלט איר נעמען מיין תרומה, שטייט דריי מאל די לשון תרומה, פאר דריי סארטען תרומות, ס'איז געווען תרומת מחצית השקל, וואס מיר וועלן נוצען שפעטער אין די פרשה צו מאכען אדנים, די תרומות וואס בכלל מ'פלעגט קלויבען פאר די מזבח. מען האט געקליבען פאר קרבנות ציבור, מען האט געקליבען תרומה אין געלט, און עס איז געווען תרומת המשכן די איינציגע מאל אין היסטאריע וואס אידן האבן געקענט געבען ספעציעל פאר אריינבויען אין די משכן פון זייער אייגענע זאכן אין זייער שטוב, אלע אנדערע מאל האט מען געקענט מאכן הקדש אבער דאס וואז א וואן טיים טשענס. וזאת התרומה, דאס איז די הייבונג אשר תקחו מאתם, וואס איר זאלט נעמען פון זיי, זהב וכסף ונחושת, גאלד, זילבער, און קופער, ותכלת וארגמן, בלויע וואל און פורפל וואל, ותולעת שני, און רויטע וואל, ושש ועיזים, ושש, און לינען, ועיזים, און ציגענעם פעל. ועורות אילים מאדמים און פעל פון באראנען רויט געמאכט, ועורות תחשים און די קאלירטע תחשים, ועצי שיטים און שיטים בוימער, וואס זיי זענען געקומען, מיר האבן געליינט פון יעקב אבינו האט זיי געפלאנצט, און די גרויסע חסידים וואס האבן געהאט אמונה האבן עס געשלעפט, אנשטאט שלעפן מער עקסטרא גאלד האבן זיי געשלעפט די בוימער. וואס מ'האט גענוצט באלד וועלן מיר זען אין תרומה אז אין דעם זכות איז געווען די קרשים די גאנצע משכן איז געשטאנען אין זכות די אידן שמן למאור בוימל צו באלייכטן בשמים לשמן המשחה ספייסעס פאר די שמן המשחה צו זאלבן ולקטורת הסמים און צו די קטורת פון די ספייסעס אבני שוהם שוהם שטיינער ואבני מילואים און שטיינער וואס פילן אריין מיר האבן געזאגט זיי פילן אריין די פירקאנטיגע גאלדענע קעסטלעך אויף לאפוד ולחושן, אויף די אפוד און די חושן, ועשו לי מקדש, און זיי זאלן מאכן פאר מיר א רואונגס ארט, א משכן, ושכנתי במקדש, און ושכנתי בתוכם, און איך וועל רוען צווישן זיי, די אידן, ככל, אזוי ווי אלץ אשר אני מראה אותך, אלץ וואס איך באווייז דיר, את תבנית המשכן, די געבוי, פון די משכן, די בלופרינט פון די משכן ואת תבנית כל כליו, און די אויסזען פון אלע כלים, וכן תעשו, און אזוי זאלט איר טון אויכעט אין די פיוטשער, אויב ס'צוברעכט זיך. אקעי, ביז יעצט איז געווען א דזשענעראל הקדמה צו די כלי המשכן אין פרשת תרומה, ביז יעצט ווערט נאר געזאגט ווי מ'האט געקליבן די געלט, און די זילבער, און אז זיי זאלן עס בויען עקזעקטלי ווי די הייליגע אוטליין, די הייליגע אויסשטעל וואס דער אייבערשטער האט באוויזן משה רבינו אויף הר סיני, און היר ווי גאו, די קעפל פון פסוק י' איז די ארון. ועשו ארון עצי שיטים, מען זאל מאכן א קעסטל. א קאסטן פון שיטים האלץ אמתים וחצי אורכו, צוויי אמות און א האלב איז זיין לענג, ואמה וחצי רוחבו, און א אמה און א האלבע איז זיין ברייט, מיר האבן עס גערופן די דעפט, די טיפקייט, ואמה וחצי קומתו, און א אמה און א האלב איז זיין הויך.

פון גאלד אינעווייניג און פון אינדרויסן, ועשית עליו, זאלסט מאכן אויף אים זר זהב, א גאלדענע קרוין, סביב, ארום און ארום, פסוק י א, פסוק י ב, ויצקת לו, יעצט האבן מיר די קאסטן, דארף מען האבן ווי צו דאס טראגן. פסוק יב איז אינעווייניג, ויצקת לו, דו זאלסט גיסען פאר אים, ארבע טבעות זהב, פיר רינגלעך פון גאלד, ונתתם, דו זאלסט אים געבען על ארבע פעמותיו, אויף זיין פיר עקען, ושתי טבעות, צוויי רינגלעך, על צלעו האחת, אויף איין זייט, ושתי טבעות, און צוויי רינגלעך, על צלעו השנית, אויף די אנדערע זייט, יעצט וואס דאס קומט אונז צו זאגען, סאו אז אלע פיר, זענען אויף די זייטען פון די ארון און נישט אויף די עק, ווען ס'שטייט על ארבע פעמותיו וואלט איך געמיינט קען זיין איז דייעגנעל אויף די קארנער אליין, זאגט מען ניין ס'איז אויף די זייט, און אזוי ווי מיר האבן געזאגט רש י איז מסביר אז די כהנים זענען געשטאנען. אינעווייניג צווישן די טו פאולס, די טו פאולס זענען געווען אויף די זייטן וואס איז א אמה וחצי, דאס הייסט ס'איז געווען צוויי און א האלב אמות צווישן די פאולס, די ברייט איז געווען צווישן די פאולס, און די פאולס די די בדים די שטעקענעס זענען געווען, און די רינגלעך זענען געווען אויף די די שמאלערע זייט. ועשית בדי עצי שיטים, די ערשטע זאך וואס מען האט גענוצט, די געוואלדיגע שיטים וואס די אידן האבן פון יעקב אבינו האבן געשלעפט, איז געווען די בדים, ועשית בדי עצי שיטים, דו זאלסט מאכן שטעקענעס פון שיטים האלץ וצפית אותם זהב, זאלסט זיי באדעקן מיט גאלד והבאת את הבדים, זאלסט אריינברענגען די שטעקענעס בטבעות אין די רינגלעך על צלעות הארון אויף די זייטן פון די ארון לשאת את הארון בהם, צו טראגן די ארון מיט זיי. בטבעות הארון, אין די רינגלעך פון די ארון יהיו הבדים זאלן זיין די שטעקנס לא יסורו ממנו, ס'דא א איסור זאל זיי נישט אוועק נעמען ארויס גענומען ווערן פון זיי, ונתת אל הארון, זאלסט אריין געבן אין די ארון אין די קאסטן את העדות, די ארון העדות, אשר אתן אליך וואס איך גיי דיר געבן. אין די באבל, רשי האט אונז אויסגעלערנט אז דו זאלסט אויכט ארויס לייגן א ספר, אריין לייגן א ספר תורה, ווייל די עדות האבן זיי שוין באקומען, די לוחות האבן זיי שוין באקומען, דער אייבערשטער זאגט אשר אתן אליך הייסט עס די ספר תורה וואס די ענד פון ספר תורה וואס זיי וועלן שרייבן. ועשית כפורת, אה, די טייטל פון פסוק י ז, מען גייט יעצט, מען האט געענדיגט מיט די ארון, יעצט מען גייט צו די ספעשל כפורת, כפורת איז ירוחם, א? גוט אין אידיש? א דעקל, אקעי, ועשית כפורת זהב טהור זאלסט מאכן די דעקל פון ריינע גאלד, אמתים וחצי ארכה, צוויי און א האלב אמות איר לענג, ואמה וחצי רחבה, אן אמה וחצי איר ברייט, ואמה וחצי. און ס'איז געווען דיק איין טפח. ועשית זאלסט מאכן שניים כרובים, צוויי מלאכים, אזוי ווי מיר האבן אין בראשית און רשי זאגט זיי האבן געהאט מיט קינדער פנים פון זהב, גאלד מקשה, אויסגעקלאפט תעשה אותם, זאלסטו זיי מאכן משני קצות הכפורת, פון ביידע ברעגן, פון ביידע זייטן פון די כפורת, הייסט עס אז ס'קען נישט, ס'איז נאט וועלדעד אן, נאר ס'איז געמאכט. גלייך אויף די, עס איז געמאכט געווארן אויף די וואנט אליין, פון די פון די גאלד אליין, ועשה, און זאלסט מאכן כרוב אחד מקצה מזה, איין כרוב פון דעם זייט, וכרוב אחד מקצה מזה, איין כרוב פון די צווייטע זייט, מן הכפורת פון די דעקל תעשו את הכרובים על שני קצותיו, זאלסטו מאכן די כרובים אויף זיין ביידע זייטען פון די זעלבע.

זיי דעקן מיט זייער פליגלען על הכפורת איבער די דעקל ופניהם, אין דירעקשאן איז איש אל אחיו, איינער צו זיין ברודער, סאו זייער קאפ איז די דירעקשאן איז איינער צום אנדערע, אבער זייער פנים איז אראפ, אל הכפורת, צו די כפורת, יהיו פני הכרובים וועלן זיין.

אלץ וואס איך וועל דיר בא, אותך, איך וועל דיר באפוילען אל בני ישראל. אקעי, סאו מיר האבן געענדיגט מיט די ארון און די כפורת, און יעצט גייען מיר ווייטער צו די, פסוק כ ג איז די שולחן, וויר מואווינג אלאנג, פסוק כ ג, ועשית שולחן עצי שיטים, זאלסט מאכן די טיש. פון שיטים האלץ, אמתים ארכו ואמה רחבו, צוויי אמות זיין לענג און איין אמה זיין ברייט, ואמה וחצי קומתו, און זיין הויכקייט איז איין אמה און א האלב, וציפית אותו זהב טהור, דו זאלסט אים דעקן מיט ריינע גאלד ועשית לו, זאלסט מאכן פאר אים זר זהב סביב, א גאלדענע קרוין ארום און ארום, ועשית לו, זאלסט מאכן פאר אים מסגרת, א פרעים טופח איין טפח הויך און ברייט סביב ארום און ארום, ועשית זר זהב, זאלסט מאכן די גאלדענע קרוין וואס מיר האבן געזאגט למסגרתו ארום די קרעין די פרעים ארום און ארום פרעים, פרעים. פסוק כ"ו. ועשית לו זאלסט מאכן פאר אים פאר די טיש ארבע טבעות זהב, פיר גאלדענע רינגלעך ונ, ונתת את הטבעות זאלסט לייגן די רינגלעך על ארבע הפאות אויף די פיר זייטן אשר לארבע רגליו וואס איז צו זיין פיר זייטן. יעצט די רינגלעך וועלן זיין אנטקעגן די מסגרת, די פרעים, און אזוי ווי מיר האבן געליינט איז דא מחלוקת אויף וואו די פרעים איז, צו די פרעים איז אן טאפ אויף די פלענק וואס איז אויף די טיש, דאס הייסט די שיפע, די גלאטע פארט, און הייסט עס אז איט סטיקס אוט לייק א בימה אין שול, אדער עס איז פארקערט, עס איז אזוי ווי א מאלדינג אונטער די. אה, גלאטע פארט. לעומת המסגרת אנטקעגן די פרעים תהיין הטבעות וועלן זיין די רינגלעך לבתים לבדים אלס הייזער פאר די שטעקענעס לשאת את השולחן צו טראגן די שולחן, פסוק כ"ח, ועשית את הבדים עצי שיטים זאלסט מאכן די שטעקענעס פון שיטים האלץ, וציפית אותם זהב זאלסט זיי באדעקן מיט גאלד.

ברויט מיט אסאך פנימער אסאך זייטן, לפני תמיד, זאל זיין פאר מיר שטענדיג. פסוק ל' א', און מיר רוקן זיך ווייטער צום מנורה, די מנורה געדענקט איר גוט, ועשית מנורת זהב טהור, זאלסט מאכן א מנורה פון ריינע גאלד, אינגאנצן גאלד, די איינציגע כלי מקשה אויסגעהאקט, תעשה המנורה, זאל געמאכט ווערן די מנורה, ירכה איר פוס וקנה איר רערן.

אונטער שני הקנים, די צוויי רערן ממנה וואס קומען ארויס פון איר, דאס הייסט וואו יעדע גרופע פון צוויי רערן טרעפן זיך אינמיטן ביי די מעין, די בעיס פון די מנורה, די מיטעלסטע, יעדע קאנעקטינג פוינט, דארטן איז דא א כפתור, א קנעפל, וכפתור, און א קנעפל תחת שני הקנים ממנה, וואס. און אויף די צוויי רערן וואס קומען ארויס פון איר וכפתור און א קנעפל תחת שני הקנים ממנה, אונטער די צוויי קנים וואס קומען ארויס פון איר לששת הקנים אזוי פאר אלע זעקס רערן היוצאים מן המנורה וואס גייען ארויס פון די מנורה כפתוריהם וקנותם, די קנעפלעך און די רערן ממנה יהיו פון איין שטיקל אליין כולה.

בתבניתם, ווי זייער אויסזעהן אשר אתה מראה בהר, וואס דו זעהסט אין דעם בארג. אקעי, פרק כ ו גייט אנפאנגען רעדען וועגען די דאך פון די משכן, עס זענען געווען אפאר יריעות. ואת המשכן תעשה עשר יריעות, די משכן, די דאך פון די משכן זאלסטו מאכן מיט צען סחורות וועלכע זענען אויסגעשפרייט, טייטש פון די ריעל טייטש פון די ווארט יריעה איז אזוי ווי רקיע, אויסשפרייט. שש שש משזר לינען געפלאכטן ותכלת וארגמן, און בלויע וואל און פורפל וואל ותולעת שני און רויטע וואל כרובים. מיט בילדער פון חיות מעשה חושב, די ארבעט פון א פאכמאן תעשה אותם, זאלסטו זיי מאכן אורך די לענג היריעה האחת פון יעדער סטריפ וואס מ'האט זיי צוזאמען באהאפטן אין צו צוויי גרופס באלד ווען מ'זעט יעדער יריעה יעדער סטריפ שמונה ועשרים באמה אַכט און צוואַנציק אמות ורוחב ארבע באמה און די ברייט

סטריפס תהיין חוברות וועלן זיין באהאפטן אשה אל אחותה, איינע צו די אנדערע וחמש יריעות חוברות און פינף יריעות באהאפטן אשה אל אחותה, איינע צו דעם אנדערע, סאו דער איז גרופס אוו פייוו, ס'דא צוויי גרופס פון פינף סטריפס. און יעדער איינער איז ממש גענייט איינער צו די אנדערע, יעצט גייט ער רעדן ווי מען באהעפט ביידע גרופס פון די פינף סטריפס, אקעי, פסוק ד', און איר געדענקט אליין ווי האט מען זיי באהאפטן די צוויי גרופס, ישראל, לולאות, דאס איז איין זאך, און די צווייטע, ארי, גוט, ווער ווייסט ווי זיי האבן געהייסן, מענדל?

פון בלויע וואל על שפת היריעה האחת אויף די ברעג פון איין יריעה מקצה צום ברעג בחוברת פון די באהעפטונג. סאו איז די גרופ אוו פייוו ביי די ברעג די ענד פון די פינף וכן תעשה בשפת היריעה זאלסטו אזוי טון ביי די ברעג פון די יריעה הקיצונה די מיטעלסטע במחברת השנית פון די צווייטע באהעפטונג.

בקצה היריעה זאלסטו מאכן אויף די ברעג פון די יריעה אשר במחברת השנית וואס איז אויף די באהעפטונג דער צווייטער מקבילות הלולאות דו זאלסט זיי אוועקשטעלן אלע לופס אשה אל אחותה איינע אנטקעגן די אנדערע ועשית און זאלסט מאכן חמשים קרסי זהב, פֿופֿציק הוקס פון גאלד וחברת את היריעות, דו זאלסט באהעפטן יריעות אשה אל אחותה בקרסים מיט די לופ, מיט די הוקס, והיה המשכן אחד. און די גאנצע משכן דעקל וועט זיין איין.

און גרופס פון יריעות איז געווען די הוקס וואס האבן צוזאמען באהאפטען די אלע לופס. אקעי. און יעצט פסוק ז' איז נאך א טייטל, דא פאנגט זיך אן די צווייטע דעקל, און דאס האט געהייסן, די ערשטע האט געהייסן משכן, די צווייטע האט געהייסן אוהל, און ס'איז געמאכט געווארן נאר פון יריעות עזים, די פיקטשער וואס זיי האבן געמאכט אז ס'איז געווען שווארצליך, איי דאנט נאו, איי דידנט סי דעט עניווער, אבער פון נאר פון ציגן. ועשית יריעות עזים, דו זאלסט מאכן א דעקל פון ציגן פעל, לאוהל, צו באדעקן על המשכן, איבער די ערשטע יריעה, וואס הייסט די משכן דאך, עשתי עשרה יריעות, עלף יריעות תעשה אותם, זאלסטו זיי מאכן, און יעצט גייט ער רעדן נאכאמאל וועגן די צוויי גרופס, נאר דיע זענען געווען לענגער. ווייל די האבן געדעקט ביז די אדנים ממש, ווי מעיד די חשבון אז כדי צו דעקען פון איין זייט ביז די אנדערע זייט איז געווען צען אמות איז די הויך פון די ביעמס, וויפיל אמות ביטווין איז די ברייט פון די משכן צווישן די ביעמס, און נאך.

און נאך צען אמות, ס'איז דרײַסיק אמות פלאס אנאדער טו ווייל די ברייט פון די ביעם איטסעלף איז געווען אן אמה, סאו צו דעקען די גאנצע זייט פון די משכן איבער די דאך האט מען געדארפט באמת דרײַסיק אמות ענד יו וויל סטיל העוו ען אמה עט די באטעם, ריעלי יו ניד טערטי טו אמות, דאס איז געווען דרײַסיק. האט עס אנגערירט די צווייטע יריעה האט באדעקט ביז די אדנים ביז די אדנים אורך היריעה האחת די לענג פון יעדע סטריפ שלושים שלושים באמא דרייסיג אמות ורוחב ארבע באמא און די ברייט פון פיר אמות היריעה האחת די איין יריעה מדה אחת לעשתי עשרה יריעות די זעלבע מאס פאר די עלף יריעות וחברת, און דו זאלסט באהעפטען את חמש היריעות לבד, די פינף יריעות אליין, ואת שש היריעות לבד, און די זעקס יריעות אליין, וכפלת את היריעה, דו זאלסט איינבייגען. די יריעה אל מול פני האוהל וואס איז אנטקעגן די פנים די אריינגאנג פון די געצעלט וועלכע איז אזוי ווי א כלה און מיר האבן געזען אויך געזאגט אויך די בעק איז געווען געווען עקסטרע פאר אמות וואס האט נאכגעשלעפט אזוי ווי א גאון סאו צוויי פון די פאר צוויי אין פראנט צוויי אין די בעק וואס איז סאו יעצט די וויבאלד אז קיינער האט נישט געקענט זען די קרסים זענען זיי געמאכט געווארן נישט פון

און וואס הענגט איבעריג, וואס די נאך הענגט, וואס מיר האבן געזאגט אין די בעק, ביריעות האוהל חצי היריעה, העודפת, די איבעריגע האלבע יריעה, וואס מיינט צוויי אמות תסרח, וועט זיך נאך שלעפען על אחורי המשכן, צום הינטער די משכן, והאמה מזה, והאמה מזה, די עקסטרע אמה פון די זייט און פון די זייט, בעודף, וואס איז איבעריג איבער די יריעה. וואס הייסט משכן? קאז' די ערשטע יריעה איז נאר געווען אַכט און צוואַנציק אמות, סאו דיס וואן העז אן עקסטרע אמה פון יעדע זייט, ווייל ס'איז דרײַסיק אמות אויף די ברייט, באורך יריעות האוהל אין די לענג פון די יריעות פון די געצעלט יהיה סרוח וועט איבער הענגען על צידי המשכן אויף די זייטען פון די משכן מזה ומזה פון די זייט און פון די זייט לכסותו ועשית מכסה לאוהל, יעצט זאלסט מאכן א דריטע, און ס'דא א דעה אז דאס איז רילי טו. א דעק איבער די אוהל איבער די צווייטע יריעה וויטש איז מינס דאס איז די דריטע יריעה, עורות אילים מאדמים פון פעל פון באראנען וואס זענען געמאכט רויט ומכסה עורות תחשים מלמעלה און א דעק פון עורות פון פעל פון תחש איבער זיי. סאו יעצט האבן מיר געענדיגט די דריי יריעות, די משכן, די אוהל, און די מכסה, און ס'דא א דעה אז די מכסה איז אידער תחש צוזאמען מיט באראנען, אדער ס'איז איינער. און יעצט רביעי, רביעי גייען מיר רעדן וועגן די קרשים, און איר געדענקט דאס, דאס איז א חזרה פאר אונז, און. לאמיר זען, פרוביר צו האלטן קאפ, זיך דערמאנען אלץ וואס מיר האבן געליינט צוזאמען מיט די טייטש. ועשית את הקרשים למשכן, דו זאלסט מאכן די בימס, די ברעטער פאר די משכן, עצי שיטים עומדים, שטענדיגע בימס פון שיטים האלץ, עשר אמות אורך הקרש, צען אמות די לענג פון די בים, ואמה וחצי אמה, און א אמה און א האלבע אמה, רוחב הקרש האחד, איז די ברייט,

עם ווייטער שתי ידות צוויי הענט לקרש האחד ביי די באַטאָם פאַר יעדער איין בים משולבות משולבות אַזוי ווי אַ לעטער אשה אל אחותה איינע אַנטקעגן די אַנדערע די טו הענט כן תעשה אַזוי זאָלסטו מאַכן לכל קרשי המשכן פאַר אַלע

זילבערנע האלטערס, מיר האבן געזאגט צוויי יעדער אונטער יעדער בים, ווייל יעדער בים האט געהאט צוויי הענט, יעדער איינער איז אריינגעגאנגען אין איין אדן, אין איין האלטער פון זילבער, תעשה תחת עשרים הקרש, זאלסטו מאכן אונטער די צוואנציג בים'ס פון דעם זייט שני אדנים. צוויי האַלטערס, תּחת הקרש האחד לשתי ידותיו, אונטער יעדער בים פֿאַר זײַן בײדע הענט, ושני אדנים, און צוויי האַלטערס, תּחת הקרש האחד לשתי ידותיו, אונטער יעדער בים פֿאַר זײַן צוויי הענט, ולצלע המשכן, אױף די זײַט פֿון דעם משכן, לפֿאת צפֿון, אױף צפֿון זײַט, עשרים קרש, צװאַנציק בימס, דאָס איז די צװײ. קעגנדיגע זייטן וארבעים אדני כסף, און פערציג זילבערנע האלטערס, אדנים, שני אדנים, צוויי אדנים, תחת הקרש האחד, אונטער א בים, ושני אדנים, און צוויי אדנים, תחת הקרש האחד, אונטער די נעקסטע קרש, די נעקסטע בים, ולירכתי המשכן ימה, און צו די פוס, און די ברעג. פון פונעם משכן אויף מערב זייט תעשה שישה קרשים זאלסטו מאכן זעקס בימס שני קרשים למקצועות צוויי ספעציעל זאלסטו מאכן אויף די ברעג המשכן בירכתים אין די בעק צום פוס אקעי גוד

צוזאמען געפאקט על ראשו אויף זיין קאפ אן טאפ אל הטבעת האחת אין איין רינגל דאס הייסט ס'באהעפט זיי צוזאמען כן יהיה לשניהם לשני מקצועות האלה צו די צוויי ברעגען ווי טאלקינג אבאוט די ביעמס ביי די סייד והיו שמונה קרשים ס'וועלן זיין פיר ביעמס ואדניהם כסף און זייערע האלטערס און זייערע אדנים פון זילבער ששה עשר אדנים, זעכצן אדנים, שני אדנים תחת הקרש האחד, צוויי אדנים אונטער איין בים ושני אדנים תחת הקרש האחד, יעצט חוץ פון די טבעות וואס האבן געהאלטן פון אויבן און די אדנים פון אונטן יעצט מאכט מען בריחים, אקעי אנקומען ביז חמישי. ל'. ועשית בריחים, זאלסט מאכן שטעקענעס עצי שיטים פון שיטים האלץ חמשה לקרשי צלע המשכן, פינף פאר די ביעמס וועלכע אויף די זייט פון די משכן האחד, פאר איין זייט האט מען געזאגט פינף פארוואס, איין בריח התיכון, און פינף, טו פאר די טאפ און טו פאר די באטאם, וחמשה בריחים.

שטעקן בתוך הקרשים עס גייט אדורך צווישן די שטעקן מבריח עס גנב'ט זיך עס לויפט ארום און ארום מן הקצה אל הקצה פון איין ברעג צום צווייטן ברעג ואת הקרשים און די בימס תצפה זהב זאלסטו באדעקן מיט גאלד ואת טבעותיהם זייערע רינגלעך, אין וועלכע די בריחים זענען אריינגעגאנגען. תעשה זהב, בתים לבריחים, הייזער פאר די בריחים, שטעקענעס, וציפית את הבריחים זהב, זאלסט זיי אליין באדעקן מיט גאלד, נאר די בריחים פון אויבן און אונטן וואס זענען געווען אינדרויסן, די מיטלסטע בריח התיכון האט מען נישט געדארפט והקמת את המשכן, דו זאלסט אויפשטעלן די משכן כמשפטו, ווי זיין דין איז, אשר הראית בהר, וואס איך האב דיר געוויזן ביים בארג סאו חמישי גייט שוין וועגן די פרוכת און די מסך.